הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף ק"ה, פרק י"ג. רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט, זאגט די הייליגע רש"י,

ווייסט וואס אורג? נישט איינער וואס וועבט וועבער. די נאמען איז אורג. א וועבער. די נאמען איז וויפיל איז די שיעור פון וועבן? עטס ווייסט וויאזוי מען וועבט? ניין. מען נעמט א כובד העליון און א העלצעלע פון אויבן, ווי א טו ביי פאר. און מען נעמט א כובד התחתון, א העלצעלע פון אונטן וואס דאס וועגט אראפ פון אונטן, מען נעמט א ראול שטריק און מען הייבט אן סדרן שיינערהייט די בענדלעך פון שתי אויף ארויף, יא? און דו האסט שוין אויסגעשטעלט א שיינעם יעצט נעמסטו א פאדעם און דו גייסט ארויף איינס ארויף איינס אריין איינס ארויף איינס אריין דו לויפסט אויפן מיינוס אויף די פלאס יא וויאזוי גייסט אויף די ערב זייט אריין ארויס אריין ארויס אריין ארויס און נאכדעם גייסט צוריק אריין ארויס אריין ארויס ארויס ארויס איז רבי אליעזר זאגט האורג שלשה חוטין בתחילה הייבסט אן הייבסט אן מיט די ערב, הייבסט אן מיט די מיט די מיט די ברייטע זייט, דריי שורות דאס איז די מלאכה פון אורג, ווי ברייט דארף לויפן די פאדעם, דאס האט מען שוין געזען מלא הסיט, נעמסט א פינגער כמלא הסיט אדער רוחב סיט כפול, מען וועט זען שפעטער צו סיט צו סיט כפול. פלעינע סיט איז אזוי ווי מען הייבט אויף די פינגער רבי איך קען גיין אין טוילעט, די צוויי פינגערס מען הייבט אויף, וויאזוי הייסט עס? יא די צוויי פינגערס, די ברייטקייט אז דו ציסט א פאדעם דריי מאל אהין און צוריק, אין די ברייט פון די סיט, ביסטו חייב חטאת בשוגג. אויב האסטו שוין אנגעפאנגען אינמיטן די וואך נייען, מ'נייט זיך נישט אפ א קלייד אין איין טאג, און דו ענדיגסט יעצט שבת נאך איינס, ציסט אים אדורך, ואחד על האריג, און איינס אויף אריג, דאס איז חייב. די חכמים זאגן ניין, בין בתחילה, בין בסוף, סיי דו הייבסט אן, סיי נישט בסוף. בין בתחילה בין בסוף שריי וואס מיינט בין בסוף? סיי אינמיטן איז שיעורו שני חוטין ווייל עס האט שוין געהאט אויבן אז בסוף איז הכל מודים אז ווען דו ענדיגסט א קלייד אפילו מיט איין מיט איינס האסטו שוין געמאכט א שיעור חשוב פון וועבן הער וועבער, זאגט די הייליגע משנה וואס טוט זיך העושה בתי נירין, אה, איז כדי גרינגער צו מאכן, שטאט צו שטיין מיט א נאדל און און אריינציען די ערב שטריק, און דארפן בייגן ארויס און אריין און אריין און ארויס, איז דא א פאטענט וויאזוי מען קען מאכן, אז מע, אז מע, אז מע שטעלט אויס, העלאו? אנשטאט זאל די פעדעם זאלן אלע ליגן אויף איין כובד העליון און כובד התחתון, קען מען עס צעטיילן אין צוויי כובד העליון און כובד התחתון, און מ'מאכט עס גערוקט, טייטש, עס קומט אראפ אזא, אזא אייזן מיט א לאך פאר א פאדעם. דארף עס מאכן, איך האב געטראכט נעכטן בשעת'ן פארקוקן, אפשר שייט עס מאכן, דא אין בעק איז דא די פיקטשער פון דעם. וויאזוי האט מען שוין מאל געזען אין די אין די משניות פיקטשערס אז מען רעכנט עס אויס אז די שטריקן שתי זאלן זיך רוקן יעדע צווייטע שטריק אז ער ערשט פשוט שטייט און ער שטייט אזוי ער ווארפט ער ווארפט די שטריק אהין און צוריק א ראול שטריק און ס'רוקן זיך יעדע צווייטע ער האט פעדלס מאל געזען א פיקטשער פון דעם, א קליפ פון דעם, ס'איז זייער שיין, זייער זייער פאטענטיש. אנשטאט צו שטיין און און אריינשטעקן יעדן ארויס און אריין אריין ארויס, און שטעלט מען אויס לכתחילה פעדעמעס זאלן לויפן איינס, און אין די בעק לויפט צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, שטימט? זאגט די הייליגע גמרא אז העושה שתי בתי נירין אדער בנירין אדער בקירוס אדער בנפה אדער בכברה אדער בסל חייב רש"י זאגט די גמרא וועט שוין זאגן וואס מיינט בנירין בקירוס זאגט די הייליגע משנה והתופר שתי תפירות איינער גייט נישט וועבן יעצט א וועבער ער גייט נייען, ער נעמט א נאדל מיט א פאדעם, ער גייט דורך א סחורה, און ער ברענגט עס צוריק. דאס איז חייב. שתי תפירות מיינט נישט צוויי סטיטשעס, א פיש. אריין און ארויס. מ'נייט א קנעפל. אריין און ארויס. והקורע על מנת לתפור שתי תפירות אז דו רייסט אויף אביסל פון די קלייד אז דו זאלסט קענען מאכן דא א סטיטש, איז חייב. זאגט די הייליגע גמרא כי אתא רבי יצחק ווען רבי יצחק איז געקומען. פון ארץ ישראל קיין בבל תני האט ער געלערנט אז מען דארף זאגן אין די משנה אז רבי אליעזר זאגט האורג שתי חוטים בתחילה וויפיל? אנשטאט שלושה חוטים דארף מען זאגן שני חוטים, פרעגט די גמרא והא אנן והא אנן תנן אין אונזערע משנה כאטש נאר לויט רבי יצחק קומט אויס אז רבי אליעזר מיט די חכמים קריגן זיך נישט בתחילה בתחילה האלט יעדער איינער אז וואס? אז ס'דארף זיין צוויי. בסוף, אינמיטן איז די חכמים האלטן שתים, און רבי לעזער האלט, יואל משה, איינס. אבער בתחילה, האלט יעדער צוויי. פרעגט די גמרא והא אנן תנן שלושה, און אין אונזער משנה שטייט דאך שלושה. זאגט די גמרא באמת קען מען זאגן אז ס'איז לא קשיא, ס'איז נישט שווער. ביידע גירסאות זענען אמת. הא, די גרסה וואס זאגט, הא באלימי, איינס רעדט זיך מיט דיקע פעדעמער, און הא בקטיני, איינס רעדט זיך מיט דינע פעדעמער. יעצט, וואס? וואס די חילוק? מ'קען זאגן צוויי חילוקים. און, און אמרי ליה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא, נישט אז די משנה וואס שטייט דריי רעדט זיך מיט וואס? ס'דא וואס זאגן מ'קען זאגן די משנה פון דריי, איז דא א סברה צו זאגן אז ס'רעדט זיך פון דיקע פעדעמער, און מ'קען, און ער רעדט פון צוויי ביי דינע פעדעמער, מ'קען זאגן פארקערט אויך. ביי דיקע פעדעמער האלט ר' לעזער אויך צוויי. ביי דינע פעדעמער דריי. מ'קען זאגן צוויי פארקערט, גייט די גמרא מסביר. אמרי לה להאי גיסא אזוי, גיב א קוק. אלימי דיקע פעדעמער. ס'עפענט זיך נישט אזוי שנעל איז תלתא לא סתרי תרי סתרי צוויי פון דיקע פעדעמער איז נאך נישט קיין ס'הייסט נאך נישט דו האסט געמאכט א מלאכה המתקיימת ס'וועט זיך באלד עפענען ס'איז דיק אבער קטיני איז תרי נמי לא סתרי במילא האלט ר' לעיזער אז ביי קטיני איז שתים, ואמרי לה להאי גיסא א פארקערטע סברה. קטיני, תלתא ידיעי, ווען עס איז קליינע פעדעמער, דינע פעדעמער, איז ביי דריי איז עס זעבאר. מען זעט אז שוין געווארן דא עפעס א שטיקל סחורה. תרי, האסט געמאכט צוויי מאל דורכגעגאנגען די די חוטים, איז לא ידיעי. אבער אלימי ווען דו האסט דיקע פעדעמער, איז ביי צוויי זעט מען שוין אויס ווי דא איז דא א געוועבאכץ, וועבער. איך? איז מען עובר אורג. אַרט ער אַ פרישע גמרא תניא האָבן מיר געלערנט אין ברייתא האורג שלושה חוטין בתחילה איינער הייבט אָן אַ פרישע סחורה צו נייען און ער גענייט דריי פעדעמער און ואחד על האריג און איינס אויף אַ אויף אַ אויף אַ סחורה וואָס מ'האַלט שוין אינמיטן איז חייב לכאורה ווערט די שיטה דאס איז רב לעזער אזוי ווי אונזער משנה. וחכמים קריגען וחכמים אומרים בין בתחילה בין בסוף. סיי די הייבסט אן א פרישע סחורה. איך האף עטס פארשטייט וויאזוי א סחורה מאכט מען, אז נישט. סתם פלא די האסט ארויס די פיקטשער אין פארנט פון דיר? נאכאמאל. ווייל יעצט כאפ איך מיך מיטן פלא און אז ס'דא א פאר מגידי שיעורים וואס לערנען אויס די שיעור. וויל איך אז זיי זאלן אויך זיין קלאר. די האסט א כובד העליון נעם א בעזעם שטעקן פון אויבן. נעם א בעזעם שטעקן פון אונטן. און לייג ארויס חוטין, צו איין לאנגע שטריק צו עקסטערע שטריקן, ס'איז נישט קיין חילוק, נאכדעם גייסטו און דו גייסט אריינגיין, דורכגיין ערב אין די ברייט, אריין ארויס אריין ארויס, דריי מאל אריין ארויס, איז חייב, וחכמים אומרים בין בתחילה בין בסוף שיעורן שני חוטין, איז צוויי חוטין, ובשפה אויב דו מאכסט א זוים, וויאזוי הייסט עס א סים? געענדיגט צו די סחורה, דארט איז שוין שתי חוטין, דארט ביסטו חייב צוויי חוטין, הערסט? ברוחב שלושה בתי נירין, כאטש דארף נישט זיין מלא הסיט, סתם אזוי, ווען ביסטו חייב, וועלמיר זעהן שפעטער, סתם אזוי ווען ביסטו חייב,

אַ זױם, אַזױ מאַכט מען אױף אַ טיש. דאַרף זײַן אַ װאָרט אױף דעם. װען מע ענדיקט צו דעם, מע מאַכט אַ עקסטערע בענדל אַרױפֿצונײען, װען מע פֿון די חוטין פֿון דעם שתי, דאָרט איז אַפֿילו ס'איז סך קלענער, דאָרט אַפֿילו ס'איז אַ סך קלענער װי אַ סיט, ביסטו שױן חייב. פֿאַר װאָס, לכאורה, פֿאַר װאָס דאַרף עס נישט זײַן אַזױ גרױס װי מלא הסיט? פֿאַר װאָס דאַרפֿסטו נישט ציִען דעם, דעם, דעם, דעם חוט, כאָטשיק. אזוי ברייט, ווייל הא למה זה דומה, וואס איז גלייך דער וואס מאכט א זוים, א סים, לאורג צלצול קטן, אז דו ווילסט אויפנייען אזא גארטעלע, קוק, איך האב דא א גארטל, עטס זעהטס מיין גארטל, דער גארטל איז נישט מלא הסיט, סאו קומט אויס אז איינער העט אויפשטעלן חוטין אין שתי, און עט נייען די גארטל, עט העקלען א גארטל אהין און צוריק, העט ער נישט זיין חייב אויף שבת? אוודאי העט ער זיין חייב שבת, דו מאכסט דיך א בגד, דו מאכסט דיך א קלייד, ווען דו ווילסט נייען א סחורה, ווילסט מאכן א ליילעך, א ציצית, איז אז דאס איינמאל דו ביסט שוין געגאנגען דריי סטיטשעס אדער צוויי סטיטש, נישט סטיטשעס, דריי מאל געוועבעכץ, דעם געוועבעכץ, מלא הסיט איז מלא הסיט איז א שיעור חשוב זייער שיין זאגט די גמרא יא שטימט צו איינער ווען כניש אה אבער דו מאכסט יעצט א סים איז דאס אליינס חשוב איז שוין ברוחב שלושה בתי נירין אזוי ברייט ווי ס'איז דא שלושה בתי ס'איז קלענער פון דעם זאגט די הייליגע גמרא ס'איז לכאורה דער דער ברייתא איינער זי האלט מיט די הולם אזוי דער אויער איז געקוט און שטארק היט אבער אויך נישט אזוי גוט אין פרעגט די גמרא ווער דער ברייסע לכאורה אויער איז שלוש היט אין באטחילה ווען איך דאל אויער איך הייס שטומע קער בלעזער דאס שיט דער בלעזער קאד די מורה ברענגען א אנדערע ברייסע וואס זעט דאס דאך אויער שטומע קער בונן פאר מיר יעדער פון די אנדערע ברייסע אויער איך שטארק היט אין אלע גאס לאמע זאגן די שטארק לייק סיט יא גרויסע בייגער לייק סיט זי צוויי שטירן וואלו היימרע אדער אויף א צין איז חייב דאס אפילו דו הייבסט אן וועבן איז שוין צוויי חייב רבי אליעזר אומר אפילו אחד אויב דו לייגסט צו על הגס איז אפילו אחד שיטת רבי אליעזר לייגסט צו אחד שוין רש"י על הגס אריג הרבה ער האט שוין גענייט פאר שבת איז תנא קמא זאגט אז דו לייגסט צו צוויי חוטין על הגס און אויפן אימרא איז חייב, רבי אליעזר זאגט א לייק אפילו אחד אויב דו לייקסט צו, אבער ובשפה שני חוטין ברוחב שלושה בתי נירין חייב, בשפה איז שוין אזוי ווי דאס האבן געהאט אין די פריערדיגע ברייתא, סא למה זה דומה לאורג צלצול קטן מאכט א קליינע גארטל שני חוטין ברוחב שלושה בתי נירין, סא לכאורה ווער איז די שיטה פון די ברייתא וואס זאגט והאורג שני חוטין על הגס? אמר רבי וו. והאורג שתי חוטין על הגס ועל האימרא חייב, לכאורה סתמא כרבנן. איז יעצט זייער פשוט נאך נישט דא וואס צו מ'קען נאך נישט אויפגעבן אז מ'פארשטייט נישט. נאך נישט דא וואס צו פארשטיין. שטייט אין די משנה העושה שתי בתי נירין וואס איז דאס בנירין? אמר אביי תרתי בבתי נירא. צוויי מאל לייגט ער אריין די חוט פונעם שתי אינעם בת נירא וחדא בנירא, און איין מאל אינעם נירא. וואס איז בקירוס? מאי בקירוס? אמר רב דאס איז אויכעט מצוביתא, זאגט רש"י דאס איז א מין בתי נירין אויף א צווייטע סארט וועג. שטאנען ווייטער אין די משנה התופר שתי תפירות, פרעגט די גמרא הא תנינא אונז האמיר דאך געלערנט באבות מלאכות והתופר שתי תפירות, אויבן ווען מען רעכנט אויס די ל"ט מלאכות פיל זאגסטו מיר שוין התופר שתי תפירות, פארוואס דארף די משנה נאכאמאל דאס איבער חזר'ן? ענטפערט די גמרא עס איז טאקע נישט דא קיין חידוש אין דעם, נאר משום דבעי למיתנא סיפא, איך וויל דיר זאגן והקורע על מנת לתפור שתי תפירות, הייבט ער שוין אן קתני נמי התופר שתי תפירות, אפילו איך האב שוין געהאט אויבן און איך ווייס שוין התופר שתי תפירות איז א מלאכה. אונז גיימיר גיין ווייטער, ס'איז געשטאנען והקורע, אה! סאו נאכאמאל, פארוואס זאגסטו הקורע אין די משנה? ווייל פארוואס זאגט ער התופר אין די משנה וועגן קורע פרעגט די גמרא והקורע הא נמי תנינא באבות מלאכות קוק אויבן והקורע על מנת לתפור שתי תפירות איז אויך אויסגערעכנט פון די מלאכות זאגט די גמרא ביסט גערעכט ס'פעלט טאקע נישט אויס דאס אויך נישט אלא משום דקבעי למיתנא סיפא וויבאלד איך וויל דיר זאגן די סיפא הקורע בחמתו די נעקסטע משנה ווען מען גייט שוין זען מישט אריבער די דף גייט שטיין הקורע בחמתו איינער רעגט זיך אויף שבת און ער צערייסט א קלייד אדער איין מענטש רייסט קריעה על מתו הייבט ער שוין אן נישט מוכן געטון התופר שתי תפירות איז די חיוב

כדי מען זאל קענען צונייען, זאגט די הייליגע משנה הקורע בחמתו, איינער צורייסט א קלייד פון כעס, אדער על מתו, איינער רייסט קריעה שבת, וכל המקלקלין, יעדער איינער וואס איז מקלקל, יעדער איינער וואס טוט שבת באופן קלקול איז פטורין. איז פטור. די תורה האט נאר מחייב געווען שבת ברענגען א קרבן א מענטש וואס איז מחלל שבת בשוגג אדער מיתה און כרת במזיד ווען ער טוט מלאכת מחשבת א א חשובע מלאכה וואס איז דא א תיקון אבער איז ווען מ'גע והמקלקל על מנת לתקן איז טאקע יא א מלאכה איז ממילא שיעורו כמתקן שטימט? כ'הער נישט. סאו הקורע על מנת לתפור, דארפסטו אויפרייסן צו קענען מאכן שתי תפירות. ווייל די ס'איז א חלק פון אנהייבן צוצונייען די קלייד. ווען דו ווילסט פלעין צורייסן מחמת כעס דו לאזט עס צוריסן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שיעור המלבן, מ'טאר דאך נישט מלבן, זאג פאר די קינדער אז מ'דארף זיין שטיל. שיעור המלבן אויב איינער וואשט אויס וואל המנפץ איינער קעמט אויס וואל הצובע איינער פארבט וואל הטווה איינער מאכט פעדעמער איז כמלוא רוחב הסיט כפול קוק אויף מיינע פינגערס נעם די גראבע פינגער מיט די ערשטע צווייטע פינגער נישט וואס מען הייבט אויף די הענט צו גיין אין בית כסא וואס מען דארף בעטן רבי איך וויל ארויס גיין די צוויי פינגערס. דאס איז א שיעור חשוב פאר מלבן אז דו וואשט אויס סחורה אין די גרויסע שיעור, דו פארבסט סחורה, כמלוא רוחב הסיט כפול. והאורג שתי חוטין, איינער וואס ציט דורך א געוועבאכץ, אה, שיע האט א מעסטער, שיע האט די קאפ אויפן פלאץ, וויפיל איז סיט כפול? ביי דיר איז וויפיל? זיבן אינטשעס? אה, לכאורה איז זעקס אינטשעס א האלבע פיס. אקעי, און א מענטש איז א אורג שתי חוטין, איז שיעורו כמלוא הסיט. מעסט דאס אויס? מיט זיינע גרויסע פינגערס? צוויי אינטשעס. צוויי א צוויי א האלב אינטשעס איז די שיעור אויב א איד איך האב געוויסט די קינד לערנען אביסל די געדארפט גמרא אנגעפאנגען א פרישע משנה פרעגט די גמרא וואס זאגט מסכת שבת דף ק"ה עמוד ב וואס זאגסטו אז א מענטש צערייסט שבת. אדער ער צורייסט מחמת קריעה, זאגסטו אז מ'איז פטור. ורמינהי הקורע בחמתו א מענטש צורייסט שבת א קלייד פון כעס אדער ובאבלו אדער ווייל ער האט אבילות ועל מתו אויף זיין מת חייב ואף על פי שהוא מחלל השבת אפילו ער האט מחלל שבת געווען יצא ידי קריעה ער דארף נישט גיין מוצאי שבת נאכאמאל איבעררייסן קריעה. ער האט שוין יוצא געווען קריעה, אבער דו האסט מחלל שבת געווען ס'שטייט חייב. און דא שטייט אין די משנה יצחק אויב מ'צורייסט שבת מ'איז מקלקל, איז מען פטור. ענטפערט די גמרא לא קשיא. דאס וואס שטייט אין די ברייתא, הא במת דידיה. דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז מ'איז חייב ווען מ'רייסט קריעה רעדט זיך אז ס'איז דיין מת. דו האסט א חיוב צו רייסן. במילא קוק איך עס נישט אן ווי א קלקול, איך קוק עס אן ווי א מתקן, הא, דאס וואס שטייט אין די משנה אז מ'איז פטור במת דעלמא. סתם הקורע על מתו, א מענטש איז געווען איינער געשטארבן, מ'העט זיך, ער צורייסט, איז פטור. ס'הייסט נישט גיין צורייסן, דו דארפסט נישט רייסן. כ'הער נישט. כעס. וואס איז די חילוק? מען רעכנט אויס די קלקולים. כעס, אדער א מענטש רייסט פאר טרויער אויף איינעם וואס ער דארף נישט רייסן. כ'הער נישט. משנה איז פטור. ברייתא שטייט נישט וועגן. אה, די קשיא אויף חמתו, די גמרא גייט שפעטער פרעגן די קשיא. זייער גוט, אידל. אבער די גמרא איז נאך נישט צופרידן פון די תירוץ אויך אויף מתו שפעטער ווען מ'גייט שוין ווען ס'גייט זיין פערטיג די תירוץ מתו אויף מתו וועט די גמרא פרעגן אבער חמתו אויף חמתו איז קשה אבער קודם לאמיר זען מתו אויף מתו פרעגט די גמרא ס'שטימט דאך נישט די תירוץ שטייט דאך אין די משנה הקורע בחמתו ועל מתו איז דאך משמע אז ס'איז אויך זיין מת אז ער דארף רייסן קריעה זאגט די גמרא ניין, לעולם במת דידיה, איך קען זאגן אז ס'רעדט זיך ס'איז זיין מת, ס'ליגט אויף אים צו באערדיגן, אבער ובהנך דלאו בני אבילות נינהו, ס'איז נישט פון די שבעה קרובים יצחק וואס מ'דארף רייסן קריעה. סאו, די משנה איז הקורע בחמתו ועל מתו, איינער וועם ער דארף נישט רייסן קריעה, ס'ליגט אויף אים צו באערדיגן, איז פטור ווייל דו האסט מקלקל געווען. דאס די ברייתא הקורע בחמתו ועל מתו דו דארפסט רייסן קריעה דו טארסט נישט רייסן שבת ביסט מחלל שבת אבער אז האסט געריסן האסטו מתקן געווען און דארפסט נישט איבעררייסן נאך שבת פרעגט די גמרא ס'שטימט דאך אבער נישט לאמיר זאגן עס איז נישט פון מיינע שבעה קרובים אבער אויב עס איז א חכם אויב א תלמיד חכם ואי חכם הוא חיובי מיחייב אויב ער איז א חכם איז מען דאך ווייטער מחייב צו רייסן דתניא חכם שמת הכל קרוביו אין די גמרא האקט איבער פאר מען די קאש האק קרויב אויף זאלט דאס דאס איך מוז איך מוז קיין קארן אלו איינע האק קויל דאס זיך אויפירן קיק קרויב אויף מיין מייל דער וואטער שווער אבער קודם איך ברייט האק קארן אולאף יעדע דאס פראס אין קריע ווען אט פאמט קוכן דאס אוועק האק קאלט אין אולאף יעדע דאס פארויס גיין אין זיך און די די די חולצין, נו, וואס חולצין? יא, וואס טוט מען אויס? יצאו לפניו חלוצי כתף. חליצת הקרע שיהא כתפו חלוץ ערום, מדארף קענען טראגן די מת. הכל מברין עליו ברחבה. אלע דארפן זיך עסן און זעצן עסן די סעודות פון אבילים. שוין אמאל געווען אבילים קומען צוריק קומען צוריק פון באערדיגן, זעצט מען זיך אוועק ווען מען ברענגט די. ברויט סעודת הבראה איז דאך ווייטער שווער איז וואס זאגט אבער אין די משנה רעדט זיך א מענטש רייסט קריעה אויף א מענטש וואס ער דארף נישט רייסן אויב ס'איז א תלמיד חכם דארפסטו דאך ווייטער רייסן אבער זאגט ער פטור פארשטייסט די קשיא ענטפערט די גמרא לא משנה רעדט זיך נישט א תלמיד חכם צריכא, די נישט װעלן לאָזן הערן דלאו חכם הוא. אױב טאַקע אַ תּלמיד חכם איז אַװעק און דו רײַסט קריעה שבת, ביסטו חייב חטאת. אױב האָסט נישט געװוּסט אַז מ'טאָר נישט רײַסן קריעה שבת, אָדער האָסט פֿאַרגעסן אַז ס'איז שבת, ביסטו חייב חטאת. ער איז סתּם אַ אַ ינשוף, ער איז אַװעק. ס'איז אַ מענטש, נו? פֿרעגט די גמרא אַזױ. אָבער ער איז דאָך אַ, װאָס, אַ ערלעכער ייִד? נו, איז ער אַ ערלעכער ייִד? ואי אדם כשר הוא חיובי מיחייב, ביסטו דאך ווייטער מחויב צו רייסן קריעה, ווייל דתניא מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים, פארוואס ווייסן וויינען די קינדער כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר? איך פארשטיי נישט די גאנצע, וואס שטייט דא? פרעגט די גמרא כדי שיבכה? פארוואס שטארבן יונגע העלא? האלט מיט? נאכאמאל. פארוואס שטארבט פארוואס שטארבן נעבעך יונג יונגע קינדער יונג? כדי דער מענטש זאל וויינען ווען א כשר, ווען א ערליכע איד שטארבט, די גמרא כדי שיבכה, ערבונא שקלי מיניה, דו נעמסט פון א מענטש א משכון נאך פאר ער האט געזינדיגט? כאטש. דו הרג'עסט אים זיין קינד כדי צו ניין אלא מפני שלא בכה והתאבל על אדם כשר א מורא'דיגע מורא'דיגע סכנה ווען א מענטש הערט א אדם כשר איז אוועק דארף ער מתאבל זיין און אז נישט קען מען באקומען א עונש וואס זעט זיך פון דא אז וואס און די ברייתא פירט אויס דאס דארף מען אונטערליינען שכל הבוכה על אדם כשר ווען א מענטש וויינט ווען ער הערט אז א צדיק איז אוועק מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה דער אייבערשטער איז אים מוחל אויף זיינע עבירות. מוירדיגע גמרא. מוירדיגע גמרא. איז וואס זאגט די משנה ווייטער? אויב מ'האט געריסן שבת קריאה אויף א מענטש וואס איז געשטארבן וואס איז נישט א קרוב און נישט קיין תלמיד חכם אבער א אדם כשר איז פטור ענטפערט די גמרא לא צריכא דלאו אדם כשר ביסט גערעכט אויב איז א מענטש א אדם כשר אדער א אדם חכם אדער א קרוב דעמאלט איז מען חייב ווען מען רייסט ווייל דו ביסט מתקן פרעגט די גמרא ואי דקאי בשעת יציאת נשמה חיובי מיחייב איז דארף ער ווייטער זיין מחויב אויב שטייסטו בשעת ווייל דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע דארף ער זיך רייסן קריעה פארוואס הא למה זה דומה צו וואס איז דאס צוגעגליכן לספר תורה שנשרפה

אה. על כל פנים איז שאין, שאין לך ריק בישראל שאין בו תורה ומצוות. איז דאך ווייטער שווער, פארוואס דעמאלס אז דו רייסט קריעה שבת, גמרא לא צריכא, דלא, לא צריכא די משנה מיינט דלא קאי בשעת יציאת נשמה. א מענטש וואס שטייט נישט, סא נאכאמאל, סא יעצט קומט אריין יודל'ס קשיא. אבער קודם לאמיר זען, ס'איז פארענטפערט געווארן שוין מתו אמתו? די משנה אז א מענטש רייסט קריעה שבת. איז ער פטור ווייל ער איז א מקלקל, ווייל דו שטייסט נישט ביי יציאת נשמה, דו רייסט נישט אויף א קרוב וואס דו דארפסט רייסן קריעה, דו דו דו ס'איז נישט קיין ערליכע איד געווען, ס'איז נישט קיין תלמיד חכם, האסט געריסן קריעה, ביסטו פטור, האסט מקלקל געווען, האסט נישט געדארפט רייסן. אבער אויב אויב איינער רייסט קריעה שבת פאר א קרוב וואס מען דארף רייסן, אדער ער שטייט אין א אין א אין א שטוב ווי ער זעהט ווי א איד גייט אויס, אדער א תלמיד חכם, אדער א אדם כשר, אויף דעם איז מען טאקע חייב. פרעגט די גמרא יודל'ס קשיא, תינח ביסט גערעכט טאקע, מתו, אלא חמתו אחמתו קשיא, אין אונזער משנה שטייט, אויב איינער ווערט גערעגט שבת און ער געט א צערייס, ער צערייסט א חפץ איז וואס? פטור! אין די ברייתא שטייט ער צערייסט א זאך שבת איז חייב ענטפערט די גמרא חמתו אחמתו נמי לא קשיא. הא די ברייתא וואס איז מחייב דאס איז שיטת רבי יהודה. הא די משנה וואס פטר'ט איז שיטת רבי שמעון. הא רבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה און רבי יהודה האלט א מענטש טוט א מלאכה שבת אפילו דו דארפסט נישט די מלאכה ביסטו אויכעט חייב. דו רייסט עפעס פאר כעס. ביסטו חייב ווייל דו האסט אפילו דו האסט גארנישט געטוהן און די משנה איז וואס ר' שמעון פרעגט והא ר' שמעון דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה פרעגט די גמרא ניין איך בין נישט צופרידן אימר דשמעת ליה לר' יהודה ווי האסטו געהערט אז ר' יהודה זאגט אז מ'איז מחייב א מלאכה שאינה צריכה לגופה ווען ער איז א מתקן ווען ער איז אין דעם מלאכה א מתקן אבער במקלקל מי שמעת ליה סטייטש אזוי א מענטש טראגט ארויס, ווי די מחלוקת איז רבי שמעון מיט רבי יהודה, א מענטש דא א מת אין די הויז, ער טראגט ארויס די מת פון די הויז, האלט ער אין, ס'איז ער טראגט אים לקבר, אבער ס'איז אינה צריכה לגופו, ער וואלט זיי געקענט באשטיין זיי בכלל נישט דארפן טראגן דא. זאגט רבי יהודה ביסט חייב, אבער ווען מ'ס, ווען די, אבער למעשה, טראגסט אים צו באגראבן. יא, ביסט דא מיט מיר? אז אמר ר' אבין א מורא'דיגע תירוץ, האי נמי מתקן הוא, א שטיקל מתקן פאר רבי יהודה אויך ווייל דקעביד נחת רוח ליצרו, ער בארואיגט זיך, זאגט רש"י, שמשכך את חמתו, די יצר ברענט אין אים, ס'פלאקערט אין אים, מאכט א, נישט א נחת רוח ליוצרו, פאר די אייבישטער, ליצרו, פאר זיין יצר הרע, קומט אויס ס'איז נישט ממש ווי. סתם, קען טאקע זיין אז איז טאקע האלט אז א מענטש וועט גיין פלעין אין אין אין פאר די נישטיגקייט צו רייסן, איז עס איז א מלאכה שאינה צריכה לגופה וואס איז א מקלקל, וועט ער אויכט רבי יהודה זאגן אז אז ס'איז פטור. אבער א מענטש געבט זיך אויס, ער כאפט א צווייג ער צוברעכט עס, סאו איז אט איז, פרעגט די גמרא וכהאי גוונא מי שרי, א מענטש מעג דען טון אזא זאך? יו אר אלאוד טו ווען יו אר ענגרי טו ריפ די צורייסן און צוברעכן די גלעזער און און און און די זאגסט נאך אז דאס איז א מתקן ניין אבער מ'טאר נישט טוהן פון טאר איך זאל נישט טוהן די גמרא מיינט צו פרעגן וכהאי גוונא מי שרי איז זאגט רש"י אלמא לאו מתקן

אינעווענדיג והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא משום ר' יוחנן בן נורי המקרע בגדיו בחמתו אוי הייליגע באשעפער היט מיך אפ פון כעס היט מיך אפ פון כעס הייליגע באשעפער היט מיך אפ פון כעס א מענטש ווערט אין כעס הייבט אן צורייסן זיינע קליידער משבר כליו בחמתו א מענטש ברעכט זיינע כלים איך האב שוין געזען איי סי איט אין מיי מיינד וואט איי סי איט איי סי איט איך זעה אמאל א בחור נעמט א טייערע גלעזער

דאס מאכט נישט קיין סענס. דו טוסט זיך אליין שאדן. שוין. אבער עבודה, אוי, עבודה זרה מאכט יא סענס. און זיך בוקן צו א, צו א, צו א צלם מאכט יא סענס. איך האב אמאל געזען ווי מ'צלמ'ט זיך. איך האב פארשטאנען נישט אריין א טשערטש. איך האף די גייסט אפילו נישט זוכן וואס מ'טוט אין א טשערטש. אבער מ'קען אסאך מאל זען א ספאנישע אלטע באבע שטייט ביי, שטייט ביי. ביי א טישלע און סיילענט זיך און רעדט צו א צו א שטייענדעלע. א משבר כלים א חמוצים א מפזר מועצת א חמוצוי די איי ביי נעי חו קוי ודא בוי די זאוור קוק אים אן אזוי ווי די זאוור וואס איך קאך אים און נוטש אלי יצר האר דעי איז די וועג פון די יצר האר דאס די טריק פון די יצר האר היי מיין מלא עשה קאך היינט קומט ער אן טוהן נאר דעיס און למחר אומר לו עשה כך און מארגן טון אט דאס עד שיאמר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד און אויף די ברייתא אמר ר' אבין מאי קרא ווי האסטו א פסוק אויף דעם זאגט די פסוק לא יהיה בך אל זר לא יהיה בך ס'זאל נישט זיין אין דיר קיין אל זר אין מיך אין מיך איז דא אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע דאס איז די אל זר סאו וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ס'הייסט זיך א מתקן, אז ער געט זיך אויס, אז ער בארואיגט זיך, טאר איך דאס נישט טון? ענטפערט די גמרא לא, ביסט גערעכט מ'טאר עס טאקע נישט טון. ענטפערט די גמרא לא, מ'טאר עס טאקע נישט טון, עד היום ווייס איך נישט וויאזוי מ'זאגט לא צריכא. איך מיין ס'קומט אזוי, נישט לא צריכא. לא, ביסט גערעכט, ס'איז נישט טאקע דאס. צריכא, די גמרא וויל מיר לאזן הערן. דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה. א מענטש מעג, דאס ווערט דאך גע'פסק'נט אז מען מעג זיך מאכן ווי מען איז אנגעצויגן אינדערהיים, מען מעג זיך מאכן ווי מען איז ברוגז אינדערהיים, אז מען וויל אז די שטוב, זאל זיך פירן ווי עס דארף צו זיין, איז אמן, דאס איז דאך נישט קיין, דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה, עס גייט די גמרא ברענגען אפאר דוגמאות, כי הא דרב יהודה שליף מצבייתא, רב יהודה האט שליף זאגט רש"י מן הבגד בחמתו להראותם שהוא כועס ויגורו מלפניו, ער האט ארויס געשלעפט, ער האט ארויס געשלעפט זיין, ער האט געפענט זיין, דאס איז געווען א בענדל וואס פלעגן אריין לייגן אין די סין.

פאר דאס איז א מתקן, אז מען רעדט שוין פון שטארבן, אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר, יא לויט רבי שמעון איז עס פטור, ווייל למעשה איז דאס א מלאכה שאינה צריכה לגופה. ניין די מלאכה האט נישט לגופה, אזוי ווי א מענטש גראבט ארויס זאמד פון דער ערד, איך דארף נישט דער לאך. כ'דארף די זאמד, כ'וואלט געקענט דאס אלעס האבן זאמד אין דער זייט. איך דארף נישט די מלאכה פון גראבן. זאגט די הייליגע גמרא רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר ווער ס'וויינט ווען א ערליכע איד גייט אוועק פון דער וועלט הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו דער אייבערשטער לייגט עס אוועק און ער לייגט עס אין זיינע אוצרות ווי זעהסטו א פסוק אויף דעם שנאמר דוד המלך בעט די אייבערשטער נודי ספרתה אתה אוי נודי נודי נודי ספרתה אתה

אויף מיך און מיין וויינען, זאגט רשי, לשון לנוד לו ולנחמו, קומט אויס די דמעות וואס מען וויינט ווען מען גייט מנחם זיין, ווען מען ווען א מענטש ווען א כשר'ע איד גייט אוועק ווען א ערליכע איד גייט אוועק, דער אייבערשטער לייגט עס אוועק, אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ווער ס'איז נישט מספיד א חכם ווען ער גייט אוועק פון די וועלט, ראוי לקוברו בחייו, באשעפער אין הימל. ראוי לקוברו בחייו. ווייל ס'שטייט ווען יהושע בן נון ווען יהושע בן נון איז נפטר געווארן ויקברו אותו בגבול נחלתו, מ'האט אים באערדיגט אין די נחלה ווי ער האט געוואוינט, בתמנת סרח, אין תמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון, אויף צפון זייט להר געש. וואס איז להר געש? ס'איז משמע די ווארט להר געש אז די הר, די בארג האט זיך גערוקט, מלמד שרגש עליהן הר להורגן, די בארג איז געקומען און געוואלט הרג'ענען אלע אידן, זאגט רש"י שלא הספידוהו כראוי, מ'האט נישט געמאכט קיין געהעריגע הספד אויף יהושע בן נון. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים מידה כנגד מידה אז דיך גייט נישט אן אז די חכם איז אוועקגעגאנגען פרי פון די וועלט וועט מען פון הימל נישט אנגיין אויף דיך שנאמר בסאסאה בשלחה תריבנה די אייבערשטער באצאלט במידה כנגד מידה בסאסאה סאה בסאה, בשלחה תריבנה, איתיביה ר' חייא בר אבא לרבי יוחנן, שטייט דאך ויעבדו את העם את כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, נו, דו זאגסט דאך פאר יהושע אז וואס? יצחק אז וואס? אז מ'האט נישט מספיד געווען יהושע שטייט נאכדעם אחרי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, איז דאך משמע אז וואס? אז מ'איז יא מאריך ימים, אמר ליה בבלאי. געקומען פון בבל זאגט רש"י בבלאי ימים האריכו שנים לא האריכו זאגט רש"י שכלו ימיהם בטוב וואס הייסט אריכות ימים? אמאל א מענטש האט גוטע טעג וואס הייסט אריכות ימים אזוי ווי מען זאגט כי הוא חייך כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו וכי יש לך שנים של חיים ושנים שאינם של חיים אמר רשב זאג איך אמר רבי אלעזר אלו שנותיו של אדם שמתהפכות עליו מרעה לטובה זיי האבן געהאט אריכות ימים אבער נישט אריכות שנים, שנים לא האריכו, און פרעגט די גמרא אלא מעתה אויב אזוי ווען די פסוק זאגט אין קריאת שמע למען ירבו ימיכם וימי בניכם אה אז ס'מיינט טאקע נאר טעג ימים ולא שנים, זאגט די גמרא ניין ברכה שאני ווען ס'קומט צו זאגן א ברכה גייט עס אלל די וועי למען ירבו ימיכם גוטע טעג און לאנגע טעג, ווען ס'קומט צו זאגן אז די זקנים האבן ויעבדו העם כל ימי טאקע דא אז דארט איז שוין געווען עפעס אנדערש. נאך איין קליינע גמרא, נאך צוויי שורות ואמר רבי חייא בר אבא, נאך א מימרא פון רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים כולן, ווען איינער איינער גייט אוועק פון די וועלט דארפן די ברידער טראכטן וואס דארף תשובה טון. ס'מיינט דאגה? מ'ווערט דעפרעסט? וואס וואס מיינט זארגן? תשובה טון! תשובה טון! אזוי זאגט דער רמבם, אז מ'האלט זיך יעצט אינמיטן הלכות אבילות, יא? ווער לערנט רמבם יעצט הלכות אבילות? נאך אביסל פריער, פרק יג, נו? נו? קום, וואס מיינט וואס מיינט מתאבל זיין? וואס מיינט טרויערן? וואס מיינט מתאבל זיין? כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים, איז א אכזר זאגט דער רמבם, פארוואס? ווייל די גאנצע זאך דער אייבערשטער ברענגט דאך דו זאלסט תשובה טון, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו, וואס מיינט אבילות? איך טו תשובה, וואס מיינט אבילות? איך ווער דיפרעסט? איך בין געגאנגען מנחם אבל זיין, ברסלב'ע חסידים, נעכטן בין איך געווען ביי יואל משה, יואל משה זיצט שבעה אויף זיין מאמע? דו ווייסט? ער איז דאך משפחה עפעס? וואס? מאמע נאך די גוססת, ער מאכט קול זאגן די גוססת, אבער אז די מאמע איז אוועק. און כ'בין געגאנגען נעכטן מנחם אבל זיין. א לעכטיגע פנים.

איך האב אינגאנצן פארגעסן אז אז ער איז געגאנגען ווען איך האב יעצט אנגעפאנגען פרעגן ווי שלומי שטרוי ווען מיר קומען באגלייטן. צוגעכאפט א שעה צייט. גערעדט א דרשה פונעם אייבערשטן, ס'האט אויסגעקוקט ממש ווי א חתונה. איך זאג אז דאס האלט נישט פון אבילות? וואס איז אבילות?

איך בין נישט אייניג ווי קומט כעס צו עבודה זרה איך פרעג כאילו עובד וואס איז כאילו עובד עבודה זרה פארגעסן פון דעם אייבישטן אז דער אייבישטער איז דא וואס